מיר האבן אוי וויי. אה, שלום עליכם. ס'איז ידוע אז אונזער שיעור איז פאר סיי שישני פה ואת אשר איננו פה. אפילו דורות חסידים פון די נעקסטע גלגול. קען אויך טון, קען זיין יו טוב וועט נאך זיין די נעקסטע גלגול אויכעט, סא. מ'זאל זיך צוגרייטן. ס'איז שרעקליך, כ'האב געזאגט פאר איינער אז. דו ווייסט אז ס'דא געוויסע תקופות וואס ס'מאכט א רושם אויף זייער א לאנגע צייט, נאכדעם איז דא תקופות וואס ס'מאכט נישט קיין גרויסע רושם, למשל ווען מ'האט אנגעהויבן די דרוק, יא, אז ווער ס'האט אריינגעכאפט און געמאכט א ספר דעמאלטס, איך, הי מעיד איט, רייט? רבי יוסף קארו האט געמאכט שולחן ערוך, די מעין ריזען פארוואס ס'האט געכאפט.

פעיפער וואס אינווענטעד די פעיפער וואס אונז נוצן פון עקשעלי וואזנט וואס אונז נוצן פעיפער פון האלץ ס'געווען פון פעבריק פון טשיינע קומט עס און איט ארייווד אין די וועסט און די בעצם די אראבערס האבן עס געברענגט אין בערך די ניינט סענטשערי סאו די ראשונים בערך הייבט זיך דארט אן ס'איז דאמאלטס געווען נישט קיין פעיפער מ'האט פריער געשריבן אויף פאפירוס ס'איז שווער ס'איז אסאך מער טייער עס איז אסאך מער

סאו וואס זאג איך? סאו ס'מאכט א גרויסע חילוק ווייסטו, און מענטשן כאפן נישט, אונז זענען די ערשטע דזשענערעישן פון די קאמפיוטערס, און מסתמא ס'איז דא אוצר החכמה למשל, יא, כ'האב געזאגט פאר איינעם, אוצר החכמה גייט נאך זיין אין טויזנט יאר ארום, מען האט זיך פארקויפט א צווייטע, ס'וועט זיין בעסערע טעכנעלאגיע, מען וועט עס דאונלאודן סטרעיט אריין אין די, וויאזוי הייסט עס, די נוראלינק וואס גייט אריין דא, וואטעווער ס'איז. באט וויאזוי ער גייט מיט זיינע תורות גייען זיין דארט און שפעטער וועט שוין זיין אזוי האב איך געזאגט פאר איינער איז די טאכטער פון די מחבר פון אוצר החכמה זאגט יא איר טאטע זאגט שוין לאנג אז ער האלט אז זיין ביזנעס איז די טויזנט יאר גייט עס נאך אבער ער האט א טענה סאו וואס זאג איך סאו דארף עס אריינכאפן און ביי די וועי זלמן שכטר פלעגט זאגן אז אלע אונזערע תורות דארף ס'איז א גוטע ווארט אבער דארף מען איינזען אלע אונזערע תורות זענען געבליבן זינט מענטשן האבן געכאפט טעכנעלאגיע אונז האבן אזא סיטי פיעלד ווי מען מיינט אז די תורה איז דאך נישט כאפן טעכנעלאגיע אבער הלכה למעשה בפועל ממש דאס איז א שטיקל ריוויזשניסט היסטארי מען קען זאגן אזא היסטארי אליס ווייל בפועל ממש למשל ווער האט געמאכט די תורה וואס מ'האט פון חומש יא פארוואס האבן אונז אזא חומש ספר תורה איז געקומען א איד עזרא הסופר ס'א מחלוקת פונקטליך וואס ער האט אויפגעטון אבער ס'איז זיכער אז ס'איז אויף די נייע טעכנאלעדזשי דעמאלטס האט מען אינווענטעד די טעכנאלעדזשי פון שרייבן אזעלכע אותיות.

ענגלישע אלפאבעט איז מאר לעס דיסענדענט אוו די סעים קאוז די גריק אלפאבעט ענד סאו אן איז מאר לעס קומט פון די זעלבע מקור שוין סאיז מער ווייניגער די זעלבע אלפאבעט אלף בית גימל מען קען אליין זעהן יא אזוי ס'איז אויך דא אין ענגליש עי בי סי אלפא בעטא גאמא אין יווניש עס איז דא חילוקים סהאט זיך געטוישט במשך די דורות עס איז געווארן א אנדערע וויי עם איי סעיאינג עני אוו דיס הקיצור פון ווי קומט עס דארט וואס איז קאלד די פענישען אלפאבעט נאו די אלפאבעט איז נאט פון אראמיש די אופן פון עס שרייבן אלפאבעט נאך פארדעם געווען די כנענים פלעגן שוין שרייבן מיט אלף בית. די כנעני חתי אמורי זיי האבן אויך אלע געשריבן מיט אלף בית. ס'איז געווען אנדערש, אנדערש איז בערך, אביסל אנדערש פון אונזערס, אבער אלף בית, די אלפעבעט, ס'איז נאר דא אין די וועלט צוויי דריי אלפעבעטס, ס'איז דא די אלפעבעט וואס אלע וועסטערן אלפעבעטס זענען דאס, מיט שינויים, נאכדעם איז דא אין אינדיע נאך עפעס, ס'איז ממש זייער ווייניג אלפעבעטן האבן נאר אויסגעטראפן איינס אדער צוויי מאל אין די וועלט א אלפעבעט. ס'איז דא הייראגלעפיקס און אזעלכע זאכן וואס איז נישט קיין אלפעבעט, אין טשיינע האט נישט קיין אלפעבעט, ס'איז נאר פיקטשערס, אוקיי איך ווייס נישט וואס איך רעד, א שיעור אין לינגוויסטיקס. כ'מיין נאר צו זאגן, סאו די ווארט איז געווען, עזרא הסופר, וואס ער איז א סופר, ווען נישט, די גמרא זאגט אלמלא לא ניתנה תורה על ידי משה וואלט עס ראוי געווען להינתן על ידי עזרא, און די עיקר ריזען איז נישט ער האט מחדש געווען די תורה, הגם ס'דא וואס זאגן דאס אויך, אבער מ'רעדט נישט פון די שיטה, אפילו לפי דעי נישט, די טעכנעלאגיע פון ווי אז, ניין, ס'איז געווען שפינאזע מיט מענטשן וואס האבן געזאגט אז עזרא האט עס געשריבן, אבער פשטות סופר מיינט נישט די שרייבער פון די תורה, ס'מיינט די איבערשרייבער, אבער וואס דער, ער האט זיכער אויפגעטון, דאס איז מוסכם, כמעט מוסכם, ס'דא אפשר איין שיטה וואס דינגט זיך, אבער ס'איז כמעט מוסכם, אקעי דאס איז שוין. מער גרסאות מיט זאכן, אבער עס איז כמעט מוסכם אז עס די דעי וועג וויאזוי אונז שרייבן די תורה סיי די טעכנאלאגיע פון נעמען א כתב און שרייבן מיט דעי אותיות איז געקומען עזרא סופר און ער האט עס גענומען פון די מערסטע אדווענסד טעכנאלאגיע וואס איז געווען דעמאלטס צו האלטן געשריבענע זאכן האט ער געבארגט מעלה געווען פון די פאסטעך יא איך זאג דאך עס איז געווען שוואכער מען האט געדארפט שרייבן אויף א מען פלעגט שרייבן אויף. פאר דעם ס'קען ס'קען זיין אז ס'איז געווען א פאר, אבער ס'איז נישט געווען אזוי, איך ווייס נישט, ס'איז זייער, קיינער ווייסט נישט געהעריג וואס איז געווען פאר דעם. סאו וואס האט ער געטשעינדזשט? די כתב? ער האט געטשעינדזשט די, איך זאג דיך ווייל דאס איז א כתב, קודם כל איט וואס מאר פאפולער כתב, ס'איז מער גרינגער צו שרייבן מסתמא, ס'איז קלארער, ס'קוקט אין כתב עברי, ס'איז שווערער צו ליינען, ס'איז שווערער מבחין צו זיין צווישן געוויסע אותיות, און צווייטנס, עס פאסט מער פאר די טעכנעלאגיע פון שרייבן אויף קלף. אויף א ספר איז דאס איז ווארקס בעטער.
וואס איז מיט מסורה מיט די זאכן?
סא מסורה איז אויף די תוכן נישט אויף די פארם. אוו קאורס. יא יא עזרא סופר האט זיכער געווען א רעפארמער ער האט געהאלטן אז די מסורה איז אויף די מהות אז מ'דארף היטן שבת. משה רבינו געהיטן שבת מ'היט נאך שבת ווי אזוי אין וועלכע שפראך ס'שטייט אין די תורה מ'זאל היטן שבת דאס איז נישט פונקט פארקערט. דער איין וועג ווי אונזער מסורה האט זיך געהאלטן איז מיט די מענטשן אזוי ווי עזרא וואס האבן געכאפט די טעכנעלאגיע וואס ארבעט און געזען אז ס'ארבעט און געזאגט אונז גייען זיך נישט עקשנ'ען צו שרייבן לוחות ווי מ'פלעגט שרייבן משה רבינו'ס צייט משה רבינו האט געשריבן אויף לוחות פון שטיינער אדער אויף וועקס יא אויף סטאל זייער אסאך אלטע קיוניפארמס וואטעווער בקיצור נישט אזוי מ'גייט שרייבן אדער אויף אייזן ס'איז אסאך שווערער און ס'נישט ס'נישט ס'איז אומבאלומפערט נו זעהסט דאך אז רוב בית ראשון דער עולם געווען עמי הארצים פארוואס ווייל ס'נישט געווען קיין תורות וואן אוו די ריזענס ס'דא נאך ריזענס סאושעל ריזענס באט איט וואס ווערי הארד טו געט א בוק און ער האט געמאכט אז יעדע יעדע שול עטליסט קען האבן א בוק, כווייס יעדע שטאט קען זיין א תורה, סאיז נאכאלץ טייער און שווער צו מאכן א תורה. ס'איז געווען א קול קורא קעגן עזרא סופר אזויווי ס'איז א קול קורא קעגן בעלז יעצט. אוו קורס, ווי עקשטלי נאו, איטס ריטן אין ספר, אין ספר עזרא שטייט וואס איז די נאמען פון די מענטש וואס האט געשריבן די קול קורא קעגן עזרא, פארגעט היס נעים, באט ער האט געהאט מתנגדים, ס'נישט געווען, זיי האבן געזאגט דו אפיקורס, דו מאכסט נייע, די כהנים יא, דעי ווער ווערי מעד, די די עסטעבלישמענט דאזנט נאו, עזרא סופר איז געווען א זייער גרויסע אויטסיידער, אקעי אונז האבן אמאל געלערנט ספר עזרא לעצטנס, צו זען, ענד ער האט מחדש געווען, ער איז געקומען און געמאכט א מהפכה, יעדע איינער זאל לערנען תורה, און ס'קעים אלאנג וויט. די טעקנאלעדזשי צו געבן די תורה פאר יעדע איינער, אמאל פלעגט זיין די תורה ביי די כהנים אזוי שטייט אין ספר ויקרא, מען גייט צו א כהן ווייל עס איז ביי די כהן, זיי האבן געהאט די ספר, די כהנים האבן געהאלטן איין ספר תורה דארט אין די בית מקדש נישט געלאזט קיינער עס ליינען, עזרא וואס וואס האט מתקן, אויך די גמרא שטייט דארט מתקן קריאת התורה בציבור, בעפאר דעט נישט נאר קריאת התורה נאר מתרגם יא, נישט נאר מתרגם מען ליינט די תורה פאר יעדע איינער עווערי מען, בוי ענד גערל, עס איז נשים יא, אז זיי קענען קומען אין שול און הערן די תורה, און נישט נאר הערן. פארשפראכן זיי פארשטייט נישט מ'האט אים איבערגעטייטשט פארשטייסט ער קען נישט לשון קודש נאר מ'טייטשט אויף אראמיש און מסביר געווען וכו' איי דאונט נאו האו איי גאט דיס און באט אויך האט ער גענוצט די נייעסטע טעכנעלאגיע וואס איז דא און די סעים טינג לעיטער ווען די פיפעל דעט האבן זיך געכאפט צו שטייט צו שרייבן אויף פעיפער און פלעין פעיפער מיין איך יא לאפוקי פאפירוס וואס איז אסאך מער טייער און. און שווערער צו מאכן הפצת התורה, און די פיפעל דעט ווי העוו אר די וואנס דעט האבן געכאפט די זעלבע זאך, די זעלבע זאך ווען עס איז אויסגעטראפן די דרוק, די ספרים וואס זענען קענאנייזד ביי אונז זענען מער ווייניגער ס'איז געווען פארדעם אויך ווייל ס'איז אויס נאט די ספרים וואס מ'האט געלערנט האט מען געדרוקט קודם אבער ס'גייט ביידע צוזאמען און ס'זענען זיכער אסאך מענטשן וואס האבן אריינגעכאפט דורכן זיין די ערשטע געדרוקטע ספרים און לכבוד דעם לערנט מען עד היום הזה זייער תורה נישט נאר מ'לערנט זיי.

אבער מען האט אויסגעפונען, מען האט אויסגעפונען, עס איז געווען מתנגדים, צאנזער רב טאקע מתנגד געווען צו די באן אויך, אבער דאס איז דאס איז נישט נישט די אקעי וואטעווער, למשל איי וויל גיוו יו עקשעלי מאר ריסענט עקזעמפל וואס איך האב געהערט פון א צווייטע איד, יא אקעי אקעי קען מער, אויך צו די זייגער דו ווייסט נישט די אינגע ווייסן נישט אז אונז זענען עכט אמיש געווען, און די עולם מיינט אז חסידים זענען נישט עכט און זענען אמיש, ס'איז נישט געלונגען ליידער.

און דער איז א האול סטארי אבאוט איט באט דעטס אנאדער אנאדער דיסקאשען. על כל פנים, נאך א זאך וואס למשל צייטונגען יא, ביי די וועי איין גרויסע ריזען פארוואס אידישקייט עקזיסטירט היינט איז ווייל ס'דא אידישע צייטונגען, מידיע, אקעי, עס יוזט טו בי צייטונגען, באט די אלע אמאליגע כ'ניאקים האבן נישט געהאלטן פון די צייטונגען, אפאר מאדערנע מענטשן אזוי ווי די גערער רעבע האבן געזאגט אז מ'גייט מאכן חרדישע צייטונגען דעטס וואי דער איז און אויב עס איז א גוד טינג אר בעד טינג ווייס איך נישט, באט דעטס וויי דער איז חרדיש אידישקייט נאוועדעיס, ענד סאו אן, סאו פונקט פארקערט פון וואס אונז זאגן אז מיר האלטן מיט די אלטע טעכנעלאגיע, פונקט פארקערט, צו כאפן און אויספיגערן די נייע טעכנעלאגיע, דאס מאכט דער תורה זאל זיך האלטן, און מען דארף וויסן ווי אזוי, איך ווייס נישט, וועגן דעם זאג איך אבער, איטס איטס ווערי ריעל, איטס ווערי ריעל, די יוטוב, איך ווייס נישט צו יוטוב און דעי גוגל גייט זיך האלטן, באט סאמטינג לייק דעט איז גאוינג טו בי עקזיסט, די טעכנעלאגיע יוזשעלי דאזענט גאו בעקווארדס, יא, ס'גייט זיין אין טויזנט יאר ארום, נאכדעם וואס מען גייט פארגעסן אז.

זאג הערות צו סאוסיאלאדזשי זאלסט וויסן ווי מען שטייט אויף די וועלט. נאו האו אימפארטענט ווי אר. ווערי אימפארטענט דזשענערעישן. כ'קען נישט וויסן וואס וועט זיין שפעטער מיט טעכנעלאגיע באט עט ליסט דיס זאל מען כאפן.
און ביי די וועי איטס טרו אלסא אלסא אין ווערי סימפל קאנטעקסט. כ'מיין די די די חכם וואס האט אינווענטעד סאו ווי כ'זאג אוצר החכמה וואס אינווענטעד ביי א בעל תשובה איז נישט געווען א חרדישע איד וואס האט עס געכאפט. דעירס סאמטינג טו דיס. און. ספריא איך ווייס למשל עני וואן וואס זוכט היינט א פסוק קומט אן צו זיי ווערט עס געמאכט דורך עפעס א נישט קיין איד מיט א שווארצע קאפל ענד איטס אלל און איטס עקסעסיבל אויב דו גייסט אין אנליין חבד א לאט אוו פיפל דעיר אידישקייט איז וואטעווער חבד דאט קאם חבד ארג זאגט דאס איז אידישקייט פארוואס ווייל ער האט געכאפט אז דא אזא זאך מען גייט עס נוצן און שוין ענד הי געטס איט סאטמאר קען חלומ'ען צו פארקויפן זייער אידישקייט ער פארקויפט עס נישט ביסט נישט דארט יו אר דזשאסט נאט דער. פאר סוכות קוקן וואס ער איז צו זאגן. אקעי, קיצור, שוין, יעצט לערנען אונז אזוי, אבער דאס איז א וויכטיגע זאך, מען דארף דארף טרייען צו טראכטן וועגן דעם. יא, זאג איך ענק, אונז האלטן דא ערגעץ אינמיטן ביי די עולם איז נישט דא געווען, כ'ווייס נישט ווער ס'איז, נאר יואלי און יואלי זענען געווען ביי די לעצטע שיעור. און סאו מסתמא האבן זיי ליב צו חזר'ן עניוועי. אבער כ'מיין כ'האב נישט געברענגען גענוג פעיפערס, כ'האב געמיינט ס'איז דא נאך. פנים מיט לערנען דיקער נישט לערנען אינעווייניג עניוועיס נישט צופיל פון דעם ס'דא נאך נאך איינס. שוין אויסגעפילט אז ס'דא צוויי ווערזשענס פון די. יא איך מיין אז דאס איז שוין אלע פון די נייע ווערזשען איך דענק נישט אויב ס'איז אבער כ'האב געמיינט אז כ'האב נאך און כ'זעה עס נישט סא שוין. ס'צוויי אנדערע ווערזשענס. אקעי ענק וועלן אויספיגערן ענק וועלן אויספיגערן ענק קוקן אויף ספריא אקעי ס'איז אזוי ס'איז אזוי אונז האלטן אונז האלטן אזוי לאמיר טרייען צו אריבער גיין וואו אונז האלטן בערך באופן כללי נאכדעם קען מען אריין גיין וועלכע פרט ענק ווילן אדער וועלכע איך וויל אונז האלטן אזוי אז ס'איז דא אזא אזא מין ווארט וואס הייסט נשמה אדער די די ווארט וואס אונז רעדן דא איז נפש עקטשעלי נשמה איז אויך א אינטערסאנטע זאך ס'דא אסאך ווערטער מען ער גייט רעדן וועגן דעם שפעטער האט א טעאריע רב סעדיה גאון האט א טעאריע און אסאך אנדערע מענטשן האבן טעאריעס פון וואס זענען די אלע ווערטער ס'איז דא פארשידענע ווערטער נפש רוח נשמה און אזוי ווייטער. אבער על כל פנים דיס טינג, אונז רופן עס געווענליך א נשמה, דיס טינג באופן כללי, און די אמאל פלעגט מען עס רופן, די ראשונים רופן עס געווענליך נפש, אדער אויף ענגליש soul, דיס ווארד דעט יו נאו, אדער אין גריק psyche, אקעי, סייקאלעדזשי, סייק, אקעי. יעצט די זאך.

אידישקייט איז איין עקזעמפל פון אט אזא רעלידזשען, איז דא א געוויסע סטארי, איז דא געוויסע פאקטן, געוויסע עטיטודס וועגן די מענטש, אדער קען רופן וועגן די נשמה, וואס וואס אונז גלייבן און וואס אנדערלייזט געוויסע געוויסע יסודות, געוויסע וועגן פון זיך פירן, געוויסע וועגן פון גלייבן וואס אונז וואס אונז האבן, רייט? למשל, וואס איז רב סעדיה גאון למשל טראכט און דאס איז ווי אזוי ער פרעימט עס, למשל, דאס האט מען גערעדט באריכות ס'דא אסאך זאכן וואס מען קען אבער למשל די מערסטע בעיסיק זאך פון רב סעדיה גאון טראכט איז אונז גלייבן אין א זאך וואס הייסט שכר ועונש הייסט שכר ועונש אוודאי קען פשט פשט הפסוק אזוי ווי מ'האט גערעדט עס שטייט נישט וועגן דארף נישט קיין נשמה פאר דעם אבער אונז גלייבן אין א זאך וואס הייסט תחיית המתים דעטס ריעלי די פירסט פלעיס ווער ווי סטארט געטינג די איידיע אוו אויב מען וויל טראכטן פון די סטארי פון א נשמה וואס איז עפעס מער פון וואס וואטעווער א פערסאן איז. רייט היער, דעטס פאר דעט יו קען האוו שכר ועונש בעולם הזה, אבער ס'איז גאר א פראבלעם, אבער איך גיי נישט אריין אין די מעשה פון שכר ועונש, אבער על כל פנים רוב אידן, לפחות אין חזל, לפחות ווער ס'גלייבט אין די תורה ווי די וועג חזל האבן געלערנט, זענען מסכים אז דאס איז נישט די גאנצע מעשה, רייט? ס'איז דא עטליעסט א גרויסע חלק פון שכר ועונש, אפשר די עיקר חלק פון שכר ועונש, אפשר די רוב חלק, וואס געשעהט עפטער דיס לייף טיים, נאך די לייף טיים. רייט? יעצט מ'קען טראכטן פונקטליך ווי אזוי, דא הייבט זיך אן א גרויסע מחלוקת צווישן די רמבם און סעדיה גאון און די רמבן וואס האבן געלערנט אמאל באריכות צי בעולם הנשמות הייסט די נשמה באופן נפרד פון די גוף דארט איז די עיקר שכר אדער איז תחיית המתים לדברי סעדיה גאון אזוי ווי ס'איז די פשט פון די משנה תחיית המתים הייסט די גוף און די נשמה באט אין א דיפרענט לייף און אין סאם קיינד אוו עפטער לייף וויטש דאז העוו א באדי אין סאם וועי אדער אין תחיית המתים וואס קומט צוריק אדער סאם האו די גוף גייט ארויף די נשמה קומט אראפ סאמטינג לייק דעט אבער על כל פנים צד השוה שביניהם נאך די לייף טיים עפטער לייף יא נישט.

די פאקט אז די איידיע אוו אפטער לייף איז א ווערי ווערי אולד יומען איידיע, פראבעבלי גאוס בעק טו עז פאר עז ווי נאו עני העוו עני רעקארדס אוו יומען, אקעי איין מינוט דאס זאג איך דאס זאג איך דאך איך איך פאר דעם פרעים איך עס אזוי, אפטער לייף פרעגסט וועגן היסטארי אוו אפטער לייף עקזיסט עז לאנג עז דער איז פראבעבלי עז לאנג עז דער איז יומען סאסייעטי דער איז סאם קיינד אוו אפטער לייף, כאניש קאנשעסנעס ווי לאנג אונז האבן היסטארי למשל איטס סארט אוו סירקולער באט למשל אנטראפאלעדזשיסט און ארכעאלעדזשיסט ווען זיי ווילן רעכנען ווי מען זעט אז ס'איז שוין דא עפעס מענטשליכקייט קוקן ווי אזוי ס'איז דא קברים למשל. אהה. ענד קברים סארט אוו שאוס סאמטינג טו דו וויט עפטער לייף ווייל נישט ווען א קו גראדע איז דא היינט אונז ווייסן אז ס'דא חיות וואס מאכן אויך עפעס עפעס ווען מענטשן שטארבן. אבער אבער על כל פנים. די גבול איז באגראבן. איט סיעמס יא סא ס'איז דא אפשר. באט איט סיעמס לייק איט סיעמס לייק דער וואלדנט בי א גוד ריזען טו דו דעט אנלעס יו בעליוו דעט דער איז סאם קאנעקשאן דעט רימעינס עפעס.

באט דעטס וואט איים סעינג, פארגעט אבאוט אלל דיס דיטעילס, איך זאג איך וויל נאר זאגן וואס אונז דארפן גלייבן בתור אידן, וואס וואס אידן דארפן האבן, אידן דארפן האבן אידן, עניוואן וואס וויל האבן עפעס א שכר ועונש, און אוו קאורס אונז אונז זאגן דאס אלעמאל אז ס'איז דא א בעיסיק ריזן פאר דעם רייט, ביקאוז די שכר ועונש אין דיס לייף דאזענט סיעם טו בי, עטליעסט נאט קאמפליעט, אפשר אמאל איז די פונקט פארקערט אבער ס'ארבעט ס'ארבעט נישט אזוי גוט ווי מ'וואלט געדארפט מיינען, ממילא דארף מען האבן עפעס עקסטענשאן, דעטס. און דעטס ריעל בעיסיק די מאטיוועישאן אז כ'האב אויך נישט צו גלייבן אין דעם, כ'זאג נישט פארוואס ס'איז די אמת, אבער דעטס וויי כדי אונז זאלן קענען זאגן פאר א מענטש יא וועסט ברענען אין גיהנום אדער וועסט ברענען וועסט נישט אויפשטיין תחיית המתים מ'דארף נאר אז עפעס זאל זיין רייט און אויב ס'זאל אויב מ'וואלט געקענט זאגן מארגן וועסטו שטארבן וואלט מען נישט געדארפט דאס האבן ווייל טאמער שטארבט נישט יעדער איינער שטארבט מארגן דארף מען זאגן וועסט ברענען אין גיהנום אבער עטליעסט פאר ברענען אין גיהנום אדער פאר נישט האבן תחיית המתים אדער פאר אויפשטיין און זיין א לוזער אזוי ווי ס'שטייט אין דניאל רייט. זאלסט אויפשטיין און מ'וועט לאכן אויף דיך, מ'וועט שפייען אויף דיך, יא, ורבים מישני עפר יקומו לדראון עולם, דעטס דעטס די עונש. בקיצור, פאר דעם דארף מען האבן סאם קיינד אוו סורווייוועל דעטס ביאנד דיס עקזיסטענט אין דיס באדי, אקעי? וואס ס'דארף זיין, דאס איז שוין א גרויסע שאלה, נאו, דיס איז וועיר איט געטס אימפארטענט, פאר די רעלידזשעס ריזען יעצט, כדי דאס זאל זיין אמת, דאס איז ר' סעדיה גאון'ס פרעימינג, אזוי ווי ער גייט מיט אלעס, קודם איז דא וואס מ'גלייבט, וואס איז מסורה מקובל, און יעצט וויל ער עס פראוון, ווייזן אז ס'איז. עטליסט עס שטימט עס איז מעגליך עטליסט מצד השכל. יעצט כדי דאס זאל שטימען דארף סאם האו דיס פערסאן העז טו סאם האו סורווייוו היז דעט אר וואט סיעמס טו בי היז דעט רייט? דאס איז די וויכטיגע זאך. יעצט כדי דאס זאל ארבעטן דארפן אונז אויספיגערן וואס איז דאס א מענטש בעצם? אדער דאס איז א אנדערע וועג פון פרעגן וואס איז א נשמה? דאס איז ווערי אימפארטענט פוינט טו ריעלייז. מיר האבן שוין גערעדט וועגן דעם מיין איך איין גאנצע שיעור. אבער דיס קוועסטשען וואס איז א נפש? אדער וואס איז א נשמה? ריעלי יו שוד טינק אוו איט וואט איז א ליווינג פערסאן?

דעטס די שיטה. באט פרעג איך ענק, דעטס נאט א שיטה אבאוט די נשמה, דעטס לייק סאמאן הו ראוט א פירוש האט געשריבן, דאס איז שיטת הנשמה שאין נשמה, דאס איז נישט קיין שיטה וועגן די נשמה. סאו איט סאונדס טו בי פרעימד ווערי ווירדלי, פאר דעם בין איך ענק מסביר, און איך מיין עס איז געווען איין שיעור איך האב דאס מסביר געווען, אז די אלטע וועג פון די ווארט נפש, און אלסאו ביי די וועי איף יו העוו דיס מינינג אין מיינד א לאט אוו פסוקים מעיק מאר סענס, הגם מען קען חוקר זיין וואס פונקטליך די פסוק טראכט צו די נפש קען סורווייוון דעט אדער נישט, אבער די ווארט נפש ריעלי יו העוו טו ריעד איט עז מינינג, ליווינג. פערסאן, אדער ליווינג ביאינג, איף יו טאלקינג אבאוט עני בעל חי, באט לגבי א פערסאן, ליווינג פערסאן, אין אנדערע ווערטער, ווייל דאס איז מוסכם, דאס, ווען איך זאג דעי מענטש, דעי דעי באדי וואס עס לעבט, ס'איז דא עפעס, מיר האבן גערעדט, ס'איז דא עפעס וואס הייסט לעבעדיגקייט, אבוויעסלי, דאס יעדע איינער איז מודה, הגם יו קען בי א רעדאקשעניסט און זעי דעטס נאט א ריעל טינג, באט על כל פנים, עז א פעקט, אז א, וואס מען דארף מסביר זיין, איך זאג נישט וואס מען קען, איך האב נאכנישט געזאגט וואס מען קען יא, וואס מען קען נישט, איך האב נאר מסביר וואס. די די שאלה ווען ווען אונז פרעגן פאר דעם באט יו האוו טו אנדערסטענד דעט דיס איז ריעלי האו איף ווי פרעים איט רעלידזשעסלי אזוי ווי כ'האב געזאגט דיס איז ריעלי וואט וויר אינטערעסטעד אין קאוז וויר אינטערעסטעד אין נאוינג דיס ליווינג פערסאן דיס ליווינג ביאינג ס'לעבט רייט ס'איז נישט טויט ס'דא עפעס א חילוק פון א לעבעדיגע מענטש און א טויטע מענטש לעבעדיגע מענטשן האבן א באנטש פון זאכן וואס זענען אנדערש וואס זיי טוהן אנדערש פון טויטע מענטשן אדער טויטע עני אדער בעל חי און דאס איז הדא הוא דכתיב נפש וואטעווער איט איז. נפש איז דזשאסט אנאדער וועי אוו סעיאינג ליווינג פערסאן. יעצט קען מען חוקר זיין דאס אז ער לעבט אדער די לעבעדיגקייט איז עס עפעס א סעפערעט זאך כאילו ס'איז דא אזוי צוויי חלקים ס'איז דא טויט פארט די באדי און א לעבעדיגקייט וואס איז דאס די נשמה ענד איט קען גאו אוועי די לעבעדיגקייט קען אוועק גיין און גיין וויזיטן א צווייטע נפש קען ווערן א גלגול קען גיין אין גן עדן ווארטן און צוריק קומען וכו' וכו' דעטס די שיטה דעט נפש איז סעפערעט פון די באדי אנדערע שיטה וועט זיין אז ס'איז נישט סעפערעט און ממילא ווען ער שטארבט איז געענדיגט רייט דעטס אור. מעיבי ווי ניד טו קאם בעק און וכו' וכו'. קענסט זיך מיט תחיית המתים באפרייען. עקזעקטלי, סאו פאר תחיית המתים, יו האוו טו אנדערסטענד, תחיית המתים איז סאמטינג טריקי. קאוז תחיית המתים, מיר זעהן וועגן דעם מער אויב מ'וועט אנקומען באריכות, תחיית המתים איז איז עקטשעלי מאטש איז נאט א סעפערעט סאול, דעטס די אימפארטענט פארט אוו תחיית המתים, דעטס וואי דער איז א ביג מחלוקת צווישן די רמבם, די רמבם און די רמבן, און עקטשעלי ר' סעדי' גאון סימס טו בי אן די סייד אוו די רמבן העיר, מאר עט ליעסט, ביג מחלוקת איף די פוינט איז טו בי א בר א נשמה. אן א גוף אדער ס'איז א נשמה מיט א גוף, און ווער עס האט געלערנט רמבן באריכות, די רמבן וואז ווערי, איך מיין סתם פליע איך דא ארום, די כדי לאמיר צוריק גיין צו וואס איך האב געזאגט, כדי ס'זאל האבן שכר ועונש צו סורווייוו דעי דעיס לייף טיים, אר אין אדער ווארדס, איף יו וואנט טו טינק אבאוט איט וויטאוט דיס סטארי, אין ארדער דעט יור פערסאן שוד נאט בי אנלי יור ליווינג, דיס ליווינג טינג וואס איז דעי מענטש איז נישט נאר ווען ס'לעבט היינט אין דעי אין דעי פארעם אין דעי מעשה וואס דו קענסט, נאר ס'עקזיסט ווייטער ענד נאו יו קוד העוו א לאט אוו טיעריס פאר דיס טו ווארק פאר עקזעמפל לעטס סעי לעטס סעי לעטס סעי ווען א פערסאן גאוס און דיס איז מאר לעס וואט די מצרים מעיבי טאוט אר סאמטינג לעטס סעי מען לייגט אריין א מענטש אין די קבר גייט ער אריין אין עפעס א טונעל און ס'גייט ערגעץ אונטער דער ערד אזוי ווי די מצר די יו רעמעמבער די יוונישע סטארי דער איז העידיס און דער איז א באוט דעט טעיקס יו

מען פלעגט ברענגען די וואן אוו די ביג פארעסעס און געהרגעט די קנעכט אז ער קען אויף אונז עס איז נאך דא אין טשיינע דעי יוסט טו דא דעט באט סאמטינג באט באט באט מען האט געלייגט אויף קאורס אין ענשענט טשיינע אויף קאורס דעטס וואט דער וואז דעט פעימאס ארמי אווער דער מיט א גאנצע ארמי אויסגעשפאנט נעבן די קעניג פראם קלעי קען ער גיין מיטפארן קאנפיושעס איז א אויבערחכם אגעין יור קאנפיוזינג די פילאסעפערס און די טינג. און מעיבי אלסא בליווד אין די עפטערלייף, איי דאנט קנאו, וואט איים סעינג, און דעטס וויי און ס'פלעגן גנב'עט און באט די טו ברינג פוד, די איינע פון די גרויסע פרנס, א גוטע פרנסה אין מצרים איז געווען צו זיין א כהן, און איינע פון די דזשאבס פון א כהן, שטייט שוין אין די חומש רייט אין פרשת ויגש, איינע פון די זאכן דזשאבס פון א כהן איז געווען צו נעמען קעיר פון די קברי צדיקים, און וואס טוט א, וואס טוט מען ביי די קברי צדיקים, מענטשן ברענגן קרבנות, מנחות און שלמים און אזוי ווייטער, און ווער עסט עס?

באט די קאראפטעד מער סיניקל מען גלייבט נישט נישט אין גארנישט מסתמא אין מצרים איז אויך געווען אפאר אויבערחכמים וואס האבן געזאגט אז ס'איז נאר כבוד און וואטעווער באט די אפישעל רעליזשען איז געווען ווי מער קען מיך אן באט נאו די פוינט אוו אלל אוו די סטאריס דעט איים טעללינג יו איז דעט דיס איז א ווערי מגושם'דיגע אפטערלייף רייט מגושם נאטינג ראנג וויט איט איטס זשאסט קאנטינועישן אוו וואטעווער איז העיר מאר אר לעס אידער בעטער אר ווארס

קען גאוינג אן, ער פארט ווייטער דער מענטש, נישט אין די זעלבע פארם, אפשר האט ער עפעס א אנדערע סארט גוף, אפשר טוט ער זיך אן אנדערש, אפשר עסט מען יא, אפשר עסט מען נישט, אפשר עס איז געווען א גאנצע חקירה אין האמער צו די מתים זענען פרייליך אדער טרויעריג, וואטעווער איט איז, לכאורה זענען זיי טרויעריג, אוודאי ווען מען שטארבט איז יעדער איינער טרויעריג, קל וחומר די מענטש אליינס, אפשר נישט, מ'דארף מיינען, אבער על כל פנים וואטעווער איט איז, דיס איז דיס איז האו דו יו קאנסיוו סאול רייט דיס דיס איז דיס איז די פערסאן די ליווינג פערסאן וויטש אין סאם סענס קאנטיניוס טו בי עלייוו קאנטיניוס טו עקזיסט יעצט קען מען רעדן אז מעיבי ווי קען קאם אפ וויט א טעארי דעט און און און וועגן דעם איז די הלכה וועגן און די גייסט ביי זיי כפרות וועגן די עקזעקטלי די די סאמע הלכות דעט עסום דעט א פערסאן קאנטיניוס טו ליוו אין סאם סענס אין היז קבר שמואל שמואל א מער שמואל הנביא קעים בעק אוו היז קבר און הי סעד וואס רופסטו מיך יא איך בין דא במנוחה דו הייבסט אן צו פרעגן קשיות וואס ווילסטו איך בין שוין ריטייערט רייט וואט דאז שמואל סעי?

מעיבי אין א סלייט בעטער וועי אר אין א ווארס וועי, דאזענט העוו טו בי אין די עקזעקט סעים וועי, דזשאסט לייק ווען יור אולד יור נאט אין די סעים וועי עז ווען יור יונג און סאו אן, דערס דיפרענט פיפל העוו טשעינדזשעס, נישט קיין פראבלעם, דאס אז זאכן טשעינדזשן זיך נישט קיין גרויסע צרה, נישט קיין גרויסע חידוש. די נשמה איז יו, דעטס וואט איים טרייענג טו, אקארדינג טו דיס שיטה, דיס איידיע וואט איים סעיאינג, וויטש איז פרייער טו די איידיע אוו א סעפערעט נשמה, דערס נאו סעפערעט סאול, איטס דזשאסט, יו סעי יו יו, איי דאנט וואנט טו סעי די ווארד יו, ביקאוז יו סטארט טינקינג אוו מאדערן איידיעס אוו. אוו די סעלף עז בינג סאמטינג סעפרעט פראם יו, באט יו עז דיס ליווינג טינג, אקעי? דאס, דאס איז מ'זעהט, אקעי? מער ווייניגער דאס. דען דאס קען מען זאגן אז דאס איז, דען די תחיית המתים טעארי סארט אוו סעיז דעט דיס איז נאט ריעלי גוד, רייט? דיס איז נאט א גוד סטעיט, און אלסא, נישט נאר ס'איז נישט, ס'איז נישט אינגאנצן געלעבט, ס'עקזיסט, יא, אבער ס'איז אזויווי, מער אזויווי שלאפן, רייט? אין קבר שלאפט מען, און דארט אין די שאול אדער וואטעווער איט איז שלאפט מען בערך, ס'איז נישט, איטס באוד, דערס טו פראבלעמס, רייט דערס די תחיית המתים, דזשאסט טו בי קלער, תחיית המתים איז איז נאט, איז נאט די טיערי דעט אין גיהנום איז די פאנישמענט, ווערי ביג דיפרענס, דיז דיפרענט טו טיעריס און אויף קאורס רב סעדיה גאון הימסעלף איז מאר אן די סייד אוו תחיית המתים, נישט אויפשטיין איז דאך נישט קיין פאנישמענט דאס איז א פראבלעם, ניין איז גארנישט, נישט, דו גייסט שלאפן, שטעל דיך פאר דו גייסט שלאפן און דו שטייסט נישט אויף, סאם מאוסט בחורים וואלט בי העפי רייט? דאס איז נישט קיין פראבלעם. ס'איז א פאנישמענט פאר די ליווינג. זייער א שוואכע פאנישמענט. די רמב"ם האט אזא סארט פאנישמענט באט נישט כפשוטו. דעט דאזענט סאונד לייק א גרעיט פאנישמענט. דעטס וואי איי טאלד יו די פשטות הפסוק דאזענט סעי דעט. דערס, רב סעדיה גאון העז א טעארי אבאוט דיס. דיז אר טינגס דעט יו העוו טו בי מיישב. איים טרייאינג טו גאו בעק טו די פעקטס ביפאר ווי העוו א טעארי. די פעקטס איף יו וואנט טו העוו סאם קיינד אוו לייק ווי סעד די די פאנישמענט דאזענט ריעלי העפען אין דיס ווארלד אדער די ריווארד ענד פאנישמענט געשעהט נישט געהעריג אדער פאר סאם ריזען מ'איז נישט העפי דערמיט. ס'נישט גענוג גוט. און אזוי ווייטער, דארף מען עס ווייטער פירן, דער לעבן, מענטש דארף ווייטער לעבן נאך מען לייגט אים אריין אין קבר, און דא קען מען האבן צוויי אנדערע טעאריעס, ווערי אימפארטענט דעט יו קוד האוו טו דיפרענט טעאריס, דאס איז אלץ דברים פשוטים, מען דארף די פעקטס ביפאר עווריטינג, מען קען האבן צוויי אנדערע טעאריס, יו קוד האוו א טעארי וויטש איז דער וואס איז דער וואס איז א צדיק גייט אין גן עדן, אין האמער יו האוו ארעדי אין ענשענט גריס ס'געווען אזעלכע טעארי קאלד די איילענדס אוו די בלעסעד, ענד פיפל גאו אין סאם קיינד אוו גן עדן, וויטש איז דארט איז גוט, איטס בעטער דען איווען אין דיס ווארלד סאם וועי. דען דען יור גוד, און איף יור א רשע יו גאו אין עפעס א גיהנום, נישט א שאול, נישט סתם טו בי דעד, יו וואלט געט סאמטינג ווארס דען בינג דעד, רייט? און דען יו געט פאנישד די פיינעל פאנישמענט, דיס איז מאר אר לעס נאו פאר פאר פאר פיינעל פאנישמענט אוו אוו פאר וואטעווער ענד שוין, און געענדיגט, יעצט דארף מען נישט גארנישט נאך, לכאורה, דיס איז א פראבלעם, דיס וואס דיס וואלט בי די טעארי, וויטש דיס טעארי עקטשעלי איז אלמאסט. איי דאנט האוו גוד ריסערטש אן דעס, איי דאנט איי דאנט טינק איטס איטס אלמאסט עניווער נאט אין די חומש און נאט אין חז"ל דיס טעארי, די גיהנום טעארי. די גיהנום טעארי אין דעס סענס עז די פיינעל פאנישמענט אלמאסט דאזענט עקזיסט עניווער אין דזשודעאיזם. נאר די קריסטענס אלסא נישט אזוי פשוט דעי אלסא העוו תחיית המתים. גיהנום, ניין, גיהנום איז אין חז"ל אלסא, באט נאט עז די פיינעל פאנישמענט. און דערס סתירות, באופן כללי איף יו ריעד די משניות, איף יו ריעד מדרשי תנאים ואמוראים, יו דאנט פיינד, אלמאסט יו דאנט פיינד, יו סאמטיימס דו פיינד איט, באט יו מאוסטלי דאנט נאט גאנא פיינד דיס טעארי. דיס איז פאפולער טעארי דעט עוועריוואן נאוס נאועדעיס, ענד איי דאנט עקזעקטלי נאו ווער איט קאמס פראם. ענק האבן געלערנט, אונז האבן נישט געלערנט קיינמאל די הקדמה פון פירוש המשניות פון פון וואס ער גייט אדורך די פינף זאכן, דאט דאט וואס?

יו סארט אוו סארט אוו קאנטיניוט איז וואי סאם סאמטינג וויט יו סארט אוו קאנטיניוט טו עקזיסט אין סאם וועי סימילער טו וואט די שאול די אולד שאול איז יו קאנטיניוט טו עקזיסט סאו מעיבי דערס אויך שכר ועונש דער ווייל ס'פאסט נישט צו זאגן אז די זעלבע צדיקים און רשעים עפעס עפעס איז דא עפעס א שטיקל גיהנום דארט אדער א שטיקל גן עדן באט דעטס נאט די עיקר פוינט מאוסטלי פאר דיס טו ריזענס יו האף טו רימעמבער פאר טו ריזענס וואן איז ביקאוז דער איז נאו פיינעל שכר ועונש דער אין אדער ווארדס מעיבי דזשאסט לייק דזשאסט לייק
ריעלי ביקאוז דערס א פראבלעם וויט פושינג די שכר ועונש אינטו א דיפרענט קיינד אוו ווארלד רייט? דעטס ווערי וויערד טינג טו דו דעטס לייק ממש סוויטש די בעיט ענד סוויטש רייט? דו זאגסט מיר איך האב באקומען גוטע לאליס נאו דערס נאו לאליס ס'איז רחניות'דיגע לאליס האלאו ס'גייט נישט אזוי דאס איז וויערד וויט וויט ווארום ווי געזאגט ווי זאגן די תורות די די עבירות האבן געטון כפשוטו און די שכר באקומט מען שלא כפשוטו איך מיין האו דאז דיס ווארק? די מצוות יא קען מען קען די ווארט פון אברהם אבינו די גמרא זאגט שטעל מיר ארויס א צדיק אברהם פארשטייסט די גאולות האבן באקומען טאקע און געלט נאו ס'מיינט רחניות קום הער אדער

אבער די בעיסיק טעארי אוו שאול איז דעט שאול איז לעסער עקזיסטענס דען דיס ווארלד, קאוז אבוויעסלי אין דיס ווארלד פיפל עקטשעלי דו טינגס, איך האב קיינמאל נישט געהערט פון מתים טוהן עפעס, יא איך האב געהערט אז זיי קומען אין מקווה ביינאכט אין בעלז, און זיי דאווענען אמאל ביינאכט אין שול, באט לייק דעטס נאט ווי דאווען בעטער רייט, די וויפיל סאך נויז גאוסטס מאכן, מאכן לעבעדיגע מענטשן מער נויז רייט, סאו איט סיעמס דעט די מאר ריעל לייף איז דיס וואן.

סאו באוט די שכר ועונש איז נישט גערעכט, נישט גענוג אין יענע וועלט, און אויך, דיס איז די מאר אימפארטענט טינג, און רב סעדיה גאון סעיס עקספליסיטלי לייק דיס, דעט א פערסאן איז נאט דעט. לאמיר שוין זאגן אז א מענטש קען לעבן כאילו א נשמה אן א גוף, אדער א נשמה מיט עפעס א שוואכע גוף, כ'ווייס נישט וואס. דאס איז נישט א מענטש, דאס איז נישט די מענטש פון וואס אונז רעדן, ער איז דער מענטש וואס זעט אויס בערך אזוי ווי אונז. קען זיין בעסער, יו קאלד אימעדזשין איט ביאינג בעטער, יו קען אימעדזשין א פערסאן דעט ליווס א טאוזענט יערס אינסטעד אוו א האנדרעט יערס, און סאו אן, מעיבי איוון פארעווער. מעיבי יו האף טו איט, מעיבי יו דאנט האף טו איט, מ'קען אימעדזשין אסאך. אפגרעידס אויף די מענטש, אבער איין אפגרעיד וואס איז נישט קיין אפגרעיד איז אים צו מאכן ווייניגער, מאכן ווייניגער דאס איז נישט קיין מענטש, א נשמה אן א גוף דאס איז ווייניגער מענטש און ער קען גארנישט טון, רב סעדיה גאון לעיטער סעיז עקספליסיטלי, איים דזשאסט סעיאינג דאס איז אן עלאבארעישאן אויף דיס טעארי, דעט א סאול און עקשעלי גאנץ אריין, א סאול וויטאוט א באדי קענט דו עניטינג, איט קען, איט מייט בי עיבל טו עקזיסט, אר איטס אינערט, ס'קען גארנישט טון, פעולה איז א.

סין איז געטינג די עונש אדער שכר רייט? דאס איז א דיפרענט וועי אוו עסקינג די סעים קוועשאן איים טריינג טו מעיק איט מאר פילאסאפיקעל באט רייט באט די חכמים די מדרש פעימאס מדרש פון מסכת סנהדרין וואס זאגט די מעשה פון די חיגר און די סומא רייט וויטש איז סעאינג דעט ווי ניד טו האוו א ליוו דיס ליווינג פרינסיפעל וויטש איז די סאול נידס טו בי דער אויפקאורס א דעד פערסאן דאזענט דו עניטינג רייט באט אלסאו די אלייוונעס וויטאוט די באדי דאזענט דו עניטינג.

באט דעטס באט דעטס נאט איידער די בנין אויף אשורדער רייט דעטס וואט באט דעטס באט דעטס נאט די בעסט רייט וויר טאלקינג אבאוט די פיין די האול איידיע אויף דיס פיינעל סטעיט איז דעט אלל די פראבלעמס אוו דיס ווארלד אר גאנע בי סאלווד רייט ווער ס'האט געליטן וועט מען צוריק צאלן ווער ס'געווען א רשע וועט כאפן פעטש ווער געווען א צדיק און אזוי ווייטער דיס פאר דעט דיס דיס סטעיט איז נאט א סעלושען רייט יו האוו טו רייט סעטלינג אלל דיס סקארס סאו וועגן דעם איז געווען די טעארי פון תחיית המתים וויטש איז אלסא נאון עז עולם הבא און פשט המשנה און פשט הגמרא און אזוי ווייטער ווען עס זאגט עולם הבא טיל דער רמב"ם קעים ענד וואז מהפך קערה על פיה, באט עולם הבא האט יעדער איינער פארשטאנען, עס איז מפורש ווער ס'ליינט משניות און גמרות איז כמעט נישט דא קיין אנדערע וועג עס צו ליינען, מעיבי איף יו וואנט יו קען בי דוחק, באט עולם הבא, the coming world, וואט דאז דיס מין, די סענס דאזענט ריעלי מין די דיפרענט ווארלד, בפשטות פארקערט, איטס עי ווארלד, רייט? נישט עפעס א אנדערע סארט וועלט, די וועלט, דען, נאו ווי קען טינק אז מעיבי דערס גאנע בי טשעינדזשעס אין די ווארלד אלסא, ס'נישט וויכטיג, אלעס קען זיין בעסער, ס'קען זיין קאמפיוטערס אינסטעד פון אייזלעך און אזוי ווייטער, אבער ס'קען נישט זיין א אנדערע סארט וועלט, ס'קען נישט זיין א אנדערע סארט, דאזענט העוו א דיפרענט קיינד אוו מעטאפיזיקעל סענס, ס'איז די סעים ווארלד, יור גאוינג טו געט בעק אינטו יור באדי, נאו פאר דיס יו העוו טו קאנטיניו אין די פריזער זיין אין די שאול ביז דעמאלטס ווייל נישט, עס בלייבט נישט גארנישט, ס'זאל בלייבן לעבן, רייט דעטס וואי, דעטס ווער ווי געט די איידיע אוו א קבר אנד סאו אן, ביקאוז.

טו סעטל אלל די סקאורס אוו פיפל ווי ניד טו ברינג עווריוואן בעק אלייוו, סיי היטלער און סיי די אלע מענטשן האבן געהארגעט דארפן צוריק לעבענדיג ווערן, און מען גייט זיי דעמאלטס פיינעלי, אים וועט מען הרג'ען נאך זעקס מיליאן יאר קעגן אלע זעקס מיליאן אידן וואס זיי האבן געהארגעט, און די זעקס מיליאן אידן וועט מען געבן זעקס מיליאן לעבנס וואטעווער ס'איז, ענד און ס'וועט זיין סדר. יעס, האנדרעט פערסענט נארמאל, ענד נאט אנלי, יעס, האנדרעט פערסענט נארמאל, נארמאל אין די סענס אוו, אזוי ווי אונז זאגט נשמה בגוף, זאגט מען אין ליובאוויטש

דעט איז אלל יו ניד, באט מצד אחד סאו דאס איז די מיעוט פון די פון די וואס מ'דארף נאר דאס, מצד שני מ'דארף זייער וויכטיג עפעס וואס אסאך אנדערע פענסי טיעריס געבן אונז נישט, דזשאסט טו בי ווערי קלעיר, מ'דארף זייער וויכטיג עי פערסאנעל איידענטיטי טו סורווייוו, אקעי? וואטעווער דיס טינג וויטש איז גיווס יו פערסאנעל, יעדע מענטש עקסטער, איידענטיטי אז איך בין איך וואס איך בין געווען נעכטן, די צוויי זאכן דארפן זיין זייער וויכטיג, ווייל די גאנצע איידיע איז אז יעדע איינע. וועט מען שטראפן אדער געבן שכר לויט וואס ער איז געווען, ממילא אויב וועט איינער קומען און זאגן אז איך ווייס, נשמות זענען אלע איינס, ווי ס'שטייט אין תניא, אדער אין עולם הבא ווערן אלע מיטן זיין יעדער איינער איינס איין מענטש ווייל די נשמה האט נישט קיין חלקים און אזוי ווייטער, דעט רואונס די האול טינג, דעטס א גוד עקזעמפל, דעט רואונס, ניין, דעט רואונס, דעט רואונס דיס, דעט רואונס דיס, מעיבי יו דאנט, מעיבי יו סעי דעטס נאט טרו, באט פאר דיס בעיסיק טעארי, דעטס גאנע רואין איט.

איטס טריקי, פאר דעם די גמרא, למשל די גמרא, ווערי אין א ווערי ביוטיפול שטיקל גמרא אין סנהדרין, גיבס א סאלושן טו דיס, רייט, געדענקסט די גמרא זאגט אין תחית המתים, עט עט אויפשטיין יעדע איינען, און ווערן און זיין געזונט, רייט, פרעגט די גמרא, וויאזוי וועט מען וויסן ווער דו ביסט? ביסט געווען געגאנגען שלאפן א קריפל, און שטייסט אויף מיט צוויי פיס, ניין, עומדים במומם ומתרפאין, יא? יעדער גייט אויפשטיין מיט זיינע, אזוי ווי יום טוב עהרליך זאגט מיט זיין. זיין ניגון פון יום טוב עהרליך מיט זיין צרה וואס ער געשט און געדענקען מיט זיין פעלער וואס ער איז געשטארבען נאכדעם וועט ער ווערען בעסער אדער זעלבע זאך ווען איינער איז געווען א יונג וועט ער בלייבען יונג נאכדעם סטייטש אז נישט וועט מען נישט וויסען ווער דו ביסט מען דארף קענען טרעפען די זיידעס די זיידע דארף זיין א זיידע און די אייניקעל דארף בלייבען א אייניקעל אדערווייז יו רואין עווריטינג דיס איז דזשאסט א המחשה סאו עגעין די עקטשועל טעקניקאלטי יו קען סאלוו באט וואט.

טעקניקלי, די תירוץ איז מ'שטייט אויף ביי תחיית המתים און מ'שרייבט נישט קיין נישט נאוט פריער, מ'גייט געדענקען און כ'ווייס, מ'קען טרעפן אנדערע סעלושענס צו די פראבלעם, דעטס דזשאסט א ווערי גוד אילוסטרעישאן פאר די קיינד אוו טינקינג דעט יו העוו, דעט יו, דעט יו העוו, אר מעיבי א, עקזעקטלי, א, וויאזוי הייסט עס, א קיו אר קאוד, כ'ווייס נישט, טרעפן אן עצה, איך זאג נישט וואס די אנדערע, באט דער נידס טו בי סאם קיינד אוו דעיס, דעיס איז, דעיס איז די.

א גרויסע פראבלעם. און נאך, ס'איז ריכטיג, דיס דיס טעארי דאזענט האלד וויט גלגולים, אגעין, אקארדינג טו גלגולים יו דאנט ניד, יו האוו טו רימעמבער, אקארדינג טו סימפל, דער איז אלוועיס גאנא בי סינטעסיס דעט יו קען מעיק עווריטינג טוגעדער, גלגולים און תחיית המתים אר סותר, קאוז גלגולים סעיס דעט תחיית המתים אלוועיס העפענס, דען תחיית המתים איזנט אינטערעסטינג. אין אדער ווארדס, גלגולים סאלווס די פראבלעם אין א דיפרענט וועי, און טאקע נאט אין א פערסאנעל איידענטיטי. עט ליסט סטראנג פערסאנעל איידענטיטי וועי איט דאזענט קעיר אבאוט דעט איטס א דיפרענט קיינד אוו טעארי איטס א מאר מעטעפיזיקעל טעארי. גלגול האלט א אלס זייט עניוועי, ניין? ניין ניין די אלס ניין דעמאלטס איז נישט קיין דארף נישט קיין גלגול ניין עקזעקטלי גלגולים איז א האול דיפרענט טעארי וויטש עקטשעלי דאזענט ניד תחיית המתים נאו אף קאורס סאם פיפל בליעוו אין בויט ענד דעי פיינד סאם ריזען ווי עס זאל זיין דעי דיטעל און דעיס ווייטער באט בפשטות דארף עס נישט תחיית המתים און אין אינדיע אין אינדיע דארף מען נישט תחיית המתים זיי האבן יעדער איז נתגלגל און וואטעווער די סדר איז פון די קארמא ביז ס'סאלווט זיך און אזוי ווייטער.

די די ענד ריזאלט העז טו בי פיזיקעל, וואט די נשמה העז טו בי דעטס דאס ווייס איך נישט, אה הי העפענס טו ביליוו דעט איטס פיזיקעל, באט דעטס באט איט דעפענעטלי העז טו בי מקיים דיס קאנדישענס, דיס אר די קאנדישענס דעט ווי העוו, און איף יו וואנט דיס סטארי טו בי טרו, וויטש איז וואט רב סעדיה גאון וואנטס, רב סעדיה גאון איז נאט אין די ביזנעס אוו רמב"ם, היז נאט אין די ביזנעס אוו מעיקינג עווריטינג עוורי בעיסיק קאנצעפט אוו די תורה מין סאמטינג עלס, היז אין די ביזנעס אוו טרייאינג היז בעסט טו מעיק די בעיסיק קאנצעפט אוו די תורה בי טרו, ווערי דיפרענט ביזנעס, זיין ביזנעס איז דאס, און ממילא דארף מען האבן טרעפן אזא סארט.

דער עיקר, לאמיך יא זאגן עפעס וועגן זיי, ווייל מיר זאגן שוין אזויפיל מאל די זעלבע זאך. דיס טיעריס, וועיט, איי ראוט איט דאון הער, דיס טיעריס סארט אוו דיווייד אינטו טו דיפרענט, קודם אינטו טו דיפרענט קעטעגאריס און דען ווי קוד סעפערעיט דאס קעטעגאריס, אזוי צו זאגן באופן זייער זייער כללי. באמת, און איך האב שוין געזאגט דעיס שיעור, האב איך געזאגט לעצטע וואך אביסל. ס'דא צוויי, אין אדער ווארדס, לעטס לעטס ווי טעיקן א סטעפ בעק פון דיס האול טינג, סטעפ בעק פון די אלע אונז האבן געווען מסביר געווען די ריקווייערמענטס וואס אונז האבן, רייט דיס איז די האו איז איט קאלד די ריקווייערמענטס, מ'גייט צו א קאנטראקטאר יא וואס מ'דארף וואס וואס דארפסטו פארקויפן, יעצט גייט מען טרייען צו קויפן, דארף מען גיין און זוכן פראפערטיס זעהן וואו מ'קען קויפן די די ריקווייערמענטס אקעי, סאו יעצט גייען אונז אריין אינעם מארק פון אפיניענס רייט, פון שוק הדעות רופט מען עס יא, און אונז טרעפן זוכן א ליסט פון אלע מיני שיטות. איטש וואן סיעם פראבעלי העז סאם טרוט טו איט דאס פיפעל דאנט ביליוו דאס איז וואט מען טאלקט אבאוט דאס פיפעל יוזעלי וואטעווער וואטעווער אפיניען עקזיסט מאסט העוו סאם קיינד אוו ריזענעבעליטי טו איט אדערווייז נאבאדי וואוד סעי איט אנלעס וואטעווער מילא פארן אונז אריין אין מארקעט פלעיס פון פון אפיניענס בענין הנשמה און די מארקעט פלעיס האט אין אמאליגע צייטן געהייסן דאקסאגרעפיס איז א קיינד אוו טינג דעט יוזט טו עקזיסט אין די לעיט ענשענט ווארלד פיפעל יוזט טו מעיק ליסטס אוו אלל די אפיניענס אוו אלל די פילאסעפערס דעט זיי העוו הערד אוו.

באט ווי דאנט העוו א לאט אוו אינפארמעישאן סאו בעסיקלי מאסט אוו דיס טיעריס קען נאט אלל אוו דעם אקעי באט סאם אוו דיס טיעריס מייט סטיל בי טרו כ'מיין נישט קיין קיינער דעטס די האול דיסקאשען עקזעקטלי ענד סאו אן די פוינט איז דזשאסט זיי נישט מזלזל זיין אין אלע שיטות ווייל דאן איט סאונדס סטיל סילי ווען יו העיר דעם באט האנעסטלי האו דיד לייף סטארט כ'מיין יו קען ליטערלי גאו ענד מאדערן ווערי סאפיסטיקעיטעד פענסי סייענטיסטס טעל יו די קרעיזיעסט וואקיעסט איידיעס יו נאו סטיווען האקינג קעים אפ וויט די איידיע דעט מעיבי א ספעיס שיפ קעים פראם א דיפרענט יוניווערס ענד בראט א סעל.

נאו, איי טינק דעט איף איי רימעמבער קארעקטלי פראם די ביגינינג, וואטס איט קאלד, די טיים, די בריעף היסטארי אוו טיים איז אגעינסט די מאלטיווערס טעארי, באט כ'געדענק נישט פונקטליך, ועל כל פנים, באט איטס נאט קרעיזי, איי דאנט טינק איטס קרעיזי, איך זאג נישט אז ס'איז משוגע, איך זאג אז מ'קען לאכן, באט ער איז נישט משוגע ווייל אונז ווייסן נישט, מ'קען ספעקולירן וואטעווער, יו קען ספעקעלעיט וואטעווער יו וואנט, ענד איף יו אר א סמארט פערסאן מעיבי יור ספעקעלעישאנס וויל העוו סאם, עקטשעלי יו נאו דער איז א לאט אוו היסטארי אוו סמארט פיפל ספעקעלעיטינג קרעיזי טינגס וויטש טורנד אוט טו בי עט ליעסט אין די רייט דירעקשאן, יו נאו די עינשענט גריקס ספעקעלעיטעד אבאוט עטאמס וויטש טורנד אוט טו בי סארט אוו טרו. ווערי פראם דזשאסט פראם סיטינג אראונד ענד ספעקולעיטינג סאו איטס נאט ענד סאו אן קאנט ספעקולעיטעד דעט דערס אינפיניט אמאונט אוו געלעקסיס וויטש יו קוד סי אין די אין די היינטיגע פיקטשערס וכו' און ס'געווע איך האב שוין היינט געזעהן אז ס'איז שוין אלטע פיפל אלרעדי האנדרעדס אוו יערס עגאו מעיד הי מעיד דיס טינגס אפ הי דידענט נאו הי העד נאו וועי טו נאו באט הי דזשאסט סעד איי מין הי העד ריזענס טו סעי איט ער איז נישט געווען משוגע באט הי דידענט העוו די פיקטשערס דעט יו העוו באט

די פירסט ענד די אימפארטענט טינג, די פירסט ענד די הי סעיז הי מעיקס איט אינטו פייוו שיטות, איז די אפיניען דעט ער רופט עס נפש מקרה, דאס איז אין, אוי איך האב געזאגט די אישו לעצטע וואך. בקיצור א מעשה איז אז מקרה איז דזשאסט א ווארד פאר סעינג סאמטינג עבאוט סאמטינג עלס, רייט? אריסטאטעל פעימעסלי קעים אפ וויט דיס טאט, באט הי איז דיפרענט א ליטעל דען אריסטאטעל, באט ענד פאר אימפארטענט ריזען איך גיי עס מסביר זיין אין א מינוט אבער ווער עס פארשטייט נישט זאל אריסטאטעל קעים אפ וויט דיס ווערי בעיסיק טאט דעט דער אר טינגס ענד דער אר טינגס עבאוט טינגס.

איף די טינג איף די רעד דיסעפיערס די טינג דאזענט העוו טו דיסעפיער קוד טורן אינטו בלעק אר סאם אדער קאלער דעטס קאלד א עקסידענט וכו' וכו' און בקיצור דערפאר איטס ווערי אימפארטענט קוועשאן טו טינק איף די סאול איז אן עקסידענט אר א סאבסטענס רייט דיס טינג אין אדער ווארדס סאול די ליווינגנעס אוו א ליווינג ביאינג איז איט א פעקט אבאוט די טינג לייק מאוסט מאטעריאליסטס וואלד טעל יו נאועדעיס אלסא ענד ווי קוד איווען טריי טו דיפיין וואט קיינד אוו א טינג אבאוט איט איז קאוז דערס א לאט אוו קיינדס אוו עקסידענטס.

ענד ווען די פלוט ברעיקס, די הארמאני ברעיקס אלאנג וויט איט, איט דאזענט גאו אינטו עני גן עדן אוו הארמאני סאמווער ווער איט קאנטיניוס אן טו עקזיסט די ניגון, הגם פלעטא עקטשעלי דיסעגריס וויט דיס און סעיס דעט די הארמאני סארט אוו דאז גאו אן טו ליוו סאמווער, באט דעט וואס די ארגומענט דעט הי ספענדס א לאט אוו טיים. כ'רעד נישט פון די וואויס, כ'רעד נישט פון די וואויס, כ'רעד פון די ניגון, די הארמאני, נישט די, די ניגון איז א פאקט, איז א זאך, עקזיסט, א פיזיקעל טינג, איטס וואטעווער א וואויס איז, איים טאלקינג אבאוט די, די הארמאני אוו איט, די, די אטונמענט אוו איט, די פאקט דעט איטס אין א סערטען ארדער ענד איט גאוס אפ ענד דאון, דיס איז דזשאסט א קאנצעפט, איט דאזענט עקזיסט.

באדי אוו איט, אין אדער ווארדס איטס ארגענייזד אין א סערטען וועי דעט איט העז האו וואד יו טעל איט העז סעלס און האמאסטעסיס און דאז אלל די טינגס דעט ווי אסאסיעט וויט לייף באט דעטס נאט דערס נאו טינג קאלד לייף ביסיידס אלל דאוז טינגס רייט דעטס די בעיסיק דעטס וואט רידאקשעניסט און מאטעריאליסט פיזיקעליסט פיפעל סעי לייק נאועדעיס רייט דעי טאלק אבאוט קאנשעסנעס באט יו קען טאלק אבאוט לייף אלסא און בייאלאדזשי בייאלאדזשי דערס דערס נאט ריעלי א דיבעיט ענימאר באט עוועריוואן סארט אוו עגריס דעט בייאלאדזשי רידוסעס טו קעמיסטרי באט ווי דאנט איי מין אריסטאטעל דאזענט.

נאטינג אינטערעסטינג, אר מעיבי אוו די עמאושענעל פארטס און סאו אן, באט דזשאסט אוו די באדי אר די אימעדזשינעישאן, א באטערי האט אויך א נפש הבהמית לא דעי טיליס? נאו, א באטערי איז נאט אלייוו, קעז יו וואנט נאו די בעיסיק ענק אלע וועלכע שיעורים וויפיל שיעורים ענק פארפאסט? אלייוו ליווינג טינגס אקארדינג טו די בעיסיק ווי יו קען טינק דער איז א דיפרענס רייט ליווינג טינגס ריפראדוס דעמסעלווס אקעי אין אדער ווארדס ווי אריסטאטעלס לענגוויטש וואז דעיר פרינציפעל אוו מאושען איז וויטין דעם און נאט אוטסייד אוו דעם רייט און און מ'דארף נישט עפעס אנדערש זאל אים שטופן ער שטופט זיך אליינס סאמהאו. ער ריפראדוסט זיך אליינס, און די גרויסע חילוק פון לעבעדיגע זאכן און נישט לעבעדיגע זאכן איז זיי האבן בעיביס וואס זעען אויס אזוי ווי זיי, אקעי? שוין. דעס איז די דיפרענס, איט נידס אן עקספלענעישן, וואטעווער, דו קענסט טרעפן עקסטרע עקספלענעישנס, איט נידס עקספלענעישן. ס'איז זשאסט א פאקט, דאס איז א פאקט, עוועריוואן איז מודה, יו קען זשאסט סעי דעט דער איז נאטינג אינטערעסטינג העיר ביקאוז איט אלל בוילס דאון טו סעלס און כ'ווייס נישט וואס, און דען באט דיס דערפאר בייאלאדזשי אלסא נידס א סאול, דעטס אן אימפארטענט טינג. נאועדעיס פיפל פאר סאם ריזען דיסיידעד דעט בייאלאדזשי דאזענט ניד א סאול, וויי דעי דיסיידעד דעט איז נאך א מחשבה.

אקארדינג טו אלל דיס אדער טעאריס לייף איז סאמטינג נידס אן עקספלענעישאן ביסיידס פאר דזשאסט ביאינג א קאלעקשאן אוו א באנטש אוו טינגס און ווי קען געס וויטש פארט מעיבי סאם פארטס דאנט און סאו אן אבער על כל פנים דזשאסט לייק נאועדעיס די אנלי פארט דעט פיפל לייק טו אגרי דעט נידס אן עקספלענעישאן איז קאנשעסנעס באט דעטס נאט וואט די עוועריוואן רידינג עסומס דזשאסט טו בי ווערי קלעיר איך ווייס נישט אפילו ווער ס'איז גערעכט ביקאוז ווי געט ווערי קאנפיוזד ווען יו ריד נשמה אין אן אולד בוק און יו טינק איט מיענס קאנשעסנעס אר איווען דעט די פעקט דעט היז עקספלעינינג איז קאנשעסנעס ווען איטס נאט. איווען ווען הי טאלקס אבאוט אינטעלעקט דען היז טרייענג טו עקספלעין טאט וויטש איז אקארדינג דעטס וואי ווי האוו די האול טינגס אוו לעוועלס אוו סאולס אוי ווי בין איך דא אריינגעפלויגן רבנים די סאול און די ווער טאלקינג אבאוט סאול ווער טאלקינג אבאוט סאמטינג איטס גאנע ווער גאנע סי הי העז טרי פארטס אוו די סאול דעטס וואי באט ווער טאלקינג אבאוט די האול ליווינג טינג וויטש נידס ען עקספלענעישן און דזשאסט פאר די פעקט דעט היז אלייוו ענד נאט דעד רייט דעד טינגס אר אבוויעסלי דיפרענט דען לייוו טינגס ענד נאו ווי קען האוו א חקירה ווי קען סטארט ארגווינג איז די לייוו

אין אדער ווארדס דער איז נאטינג קאלד לייף דעטס נאט ריעלי דעד, איך זאג עס אזוי זאל מען זאל כאפן וואסארא מאדנע טעארי דאס איז, ווייל אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז מאטעריאליזם איז די נארמאלע טעארי און דער וואס זאגט א נשמה איז די משוגענע, ס'איז פונקט פארקערט, מאטעריאליזם איז א משונה'דיגע מאדנע טעארי, משונה'דיג אנאינטואיטיוו טעארי, מייט בי טרו, דזשאסט קאוז ס'נישט אמת. וויי איז איט אנאינטואיטיוו? איטס גאוינג דאון טו ראק באטאם, איטס לייק א געליסטעד פארקערט. יא.

באט איווען איף יו דו אסום דעט דערס אבוויעסלי א סטיל א פאקט דעט דערס סאמטינג מאר אין די הייער לעוועל דעט דאזענט עקזיסט אין די לאוער לעוועל ענד איטס נאט אינטואיטיוו טו סעי דעט איטס ריעלי דזשאסט דעט אין אדער ווארדס דעט די לייף איז אן אילוזשען אדער די הייער לעוועלס אוו ארגענעזעישען אר סארט אוו אן אילוזשען ביקאוז וויר סטופיד וויטש איז וואט יו העוו טו סעי איף יור א רידאקשעניסט מאטעריאליסט עט ליסט. וואו. איך בין נאר מסביר פארוואס ס'איז מאדנע, איך זאג נישט אז ס'איז, קען זיין אז ס'איז ריכטיג, קען זיין אז האלב ליידער איז עס ריכטיג און ס'איז מאדנע, די ריאליטי איז ווירד, אבער איך בין נאר מסביר פארוואס ס'איז נישט נארמאל. על כל פנים.

יא. נאר איינע פון זיינע פינף שיטות, נאר פינף, ס'דא פינף וועגן פון דאס מסביר זיין, ענד איף יו נאוטיס וואן אוו דעם איז אריסטאטל'ס טעארי דעט איטס די פארם אוו די באדי, וויטש איז א ווערי קאנטראווערסעל טינג טו סעי, אר א ווערי עקטשעלי א ראנג טינג טו סעי. כ'האב געזאגט די שיעור לעצטע וואך, אבער ענק האלט נישט מיט. ער זאגט, כ'וויל דיר זאגן זיינע פינף טעאריס, ווי זענען מיין ליסט פון די פינף זאכן וואס זענען, עקארדינג טו הים דערס פייוו דיפרענט טעאריס, ווער איז איט? איי דאנט עווען האוו איט העיר, איי טאוט איי ראוט איט אלרעדי אין מיי, ווי איז די פעיפער וואס כ'האב אים געגעבן? כ'דארף טרעפן מיין פעיפער, איי קענט פיינד איט. ס'הייסט דא א' בית ג' ד' ה'. יא יא באט איך האב נישט יענע פעיפער יעצט. אקעי. ס'איז דא פיר, פינף טעאריעס, און ס'איז מער ווייניגער אזוי. אה. וואו די נומבער, די טעארי נומבער וואן איז מקרה מניע את עצמו, אקעי, וויטש איז א ווארד דעט נאובאדי נאוס וואט איט מינס. איטס פראבעבלי טעות סופר און צריך לומר מספר המניע את עצמו וויטש וואס פייטאגאראס טעארי. סעלף מאווינג נומבער. נאו איטס ווערי וויערד טו קאל דיס עקסידענט אוו די באדי סאו.

דער וואס א ביג קאנטראווערסי איף עקזעקטלי איף אריסטאטעל ריעלי טינקס דעט די סאול קען גאו אן ליווינג אפטער די באדי איז דעד און סאו אן, באט על כל פנים ער האט זיכער נישט געוואלט קיינמאל נישט מסכים געווען צו זאגן די ווארט אז די סאול איז די עקסידענט אוו די באדי קאוז הי איז ווערי אגעין איף די ארגומענטס וואס זיי האבן דא פארוואס א סאול קען נישט זיין א עקסידענט האט ער אויך געוויסט און ער איז מסכים צו זיי און הי טינקס דעט איטס קרעזי טו טינק דעט וואטס גאוינג אן העיר איז

אקארדינג טו רב סעדיה גאון עקסעפטעד וואטס קאלד מאר אר לעס מיט חילוקים די מאטאזעלייט מואטאזעלייט מעטאפיזיקס מואטאזעלייט ווער א מוסלים גרופ קאלד מואטאזעלע איי פארגאט וויי זיי ווער קאלד דעט וועי ענד ענד זיי ווער א פארט אוו וואטס קאלד קאלאם באט וואן אוו די קאלאם סקולס קאלאם דזשאסט מינס טינקערס אר טעאלאדזשענס אר סאמטינג לייק דעט ענד וואן אוו די גרופס ווער נאון עז מואטאזעלייט. פארוואס האבן זיי געדאנקט אזוי? אפשר ווייל איינער האט געהייסן אזוי? כ'דענק נישט פארוואס ס'האט געהייסן אזוי. דעט וואס היז נעים? נא נא נא דער וואס נאט סאטש א גיי אשערי. מוטאזעלייט ליטערלי מינס נא נא נא יא הי ברינגס איט באט איטס נאט א גיי יא יא איט וואס וואן אוו די פֿיר טינגס ווי לערנד אין השגחה און איטס נאט א גיי איי טינק דעט מוטאזעלייט מינס סאמטינג לייק די גרופ אדער איטס א איטס א ווערב איי דאנט נא איט מינס סאמטינג רענדאם לייק די גיי דעט רען עוועי פרום די אדער גיי אדער סאמטינג לייק דעט על כל פנים דען די מוטאזעלייט

עקזעקטלי, עקזעקטלי. איך זאג דיך א אנדערע זאך. ס'איז א סימפליפייער. באט איטס נאט א סימפליפיקעישן, איטס דזשאסט ראנג. איטס נאט א סימפליפיקעישן, איטס דזשאסט ראנג. אקארדינג טו אריסטאטעליאניזם, דער איז, דער איז, טינגס העוו מעטער ענד פארם. אקעי? ביסיידס פאר העווינג סובסטענס ענד עקסידענט. דיז אר טו טינגס דעט דאנט, אין אדער ווארדס סובסטענס איטסעלף העז מעטער ענד פארם. דעטס אימפארטענט. דער וואס סאם קאנטראווערסי ביטווין אריסטאטעליאנס עקזעקטלי וויאזוי צו מיישב זיין די צוויי חלקים. באט איך האב דיר פריער געזאגט אריסטאטל האט

וואט יו קאל די נעטשרעל פארם אוו א טינג, כ'גלייב נישט צו זיין, כ'זאג נאך א ווארט, ס'איז א דרך הקבלה איז אן עקסידענט אוו די טינג, אוו די סובסטענס, איטס דעפענטלי א סובסטענס, אקעי? מה שאין כן, מה שאין כן די מוסלעמענער האבן חולק געווען אויף דעם, זיי זאגן אז די פארם עקזעסטירט נישט, לא היו דברים מעולם, די אנלי ווארלד. דעיר ווארלד אנלי העז סובסטענס ענד עקסידענט ענד דערפאר דעי העוו א האול דיפרענט מעטאפיזיקס ענד דערפאר ווען דעי טאלק טו איטש אדער דעי טאלק לייק דעט ענד דער ענד איף יו ריעד די רמב"ם אין מורה נבוכים חלק א' פרק עין א' און בית און סאו אן יו סי הים ווערי קליערלי דינייאינג און דיסעגריאינג וויט דיס טעארי בעיסיקלי אוו ר' סעדיה גאונ'ס טעארי ענד אלדאו ר' סעדיה גאון האט נישט עקזעקטלי די טעארי באט שוין ענד ער רעדט בפירוש וועגן די נפש זאגט אז לויט זיי קומט אויס אז די נפש איז א מקרה ענד דעטס נאנסענס. און אף קאורס ר' סעדיה איז דואינג סאמטינג ווערי וויערד העיר וויטש איז טרייאינג טו קלעים דעט אריסטאטעלס נפש איז א מקרה דזשאסט ביקאוז אין היז ווארלד דעטס די אנלי טינג דעט איט קאוד בי באט דעטס נאט וואט הי טינקס ביי הימסעלף שוין סאו אונז וויסן דאס סאו דאס איז מ'זאל זיך לערנען פון דעם נישט צו מאכן די טעות וואס ר' סעדיה האט געמאכט און נישט אריינלייגן יעדע איינער אין אונזערע שיך יעדע איינער קען האבן זיין אייגענע וועג פון טראכטן. און דאזענט האוו טו טרענסלעיט איווען טו יורס, קאוז איטס דזשאסט עסומינג בעיסיק, בעיסיק דיפרענט קעטעגאריס, בעיסיק דיפרענט וועיס אוו אנדערסטענדינג טינגס. כ'קען נישט, מ'קען נישט זאגן אדער דו ביסט איינער פון מיינע זייט, וואט פיפל אפען דו, איווען נאו-עי-דעיס. וואס הייסט? אדער ביסט, עז איף דיז אר די אנלי פאסיביליטיס אוו טינקינג. נאו, דער'ס אדער פארט, יו מייט טינק דער ראנג, יו מייט נאט אנדערסטענד וואט דעי מין, באט דו קענסט נישט אפפרעגן, דזשאסט דאזענט ווארק. יו קען סעי, עקארדינג טו מי, דיס דאזענט מעיק סענס, טענק יו ווערי מאטש. דיס דאזענט מעיק סענס, קאוז דעי דאנט איווען העוו די טולס פאר איט טו ווארק. איטס לייק.